היום יום ט' טבת, נוהגים בנוסח עלינו לומר שהם משתחווים להבל ולריק, דער מנהג איז ווען מען זאגט עלינו נאכן דאוונען ענדיגט מען דעם קטע שהם משתחווים להבל ולריק, וגם בתפילת מוסף דראש השנה אומרים כן, און אויכעט אין דאוונען פון מוסף אינמיטן שמונה עשרה פון מוסף ראש השנה זאגט מען עלינו, אויך דארטן איז דער נוסח דער זעלבער, ומדייקין שלא לומר ומתפללים כו'.

פארוואס שפייט מען? דערפאר וואס ווען מען זאגט ווערטער שאפט זיך דאך שפייאכץ, און מען זאגט די ווערטער פון שהם משתחווים להבל ולריק ווערט געשאפן א שפייאכץ פון וועלכן מיר ווילן ניט הנאה האבן, דערפאר גיט מען א שפיי. איז דאס נעמט זיך, ס'איז דא צוויי מקורות, ס'איז דא אין די רשימות פון רעבן און ס'איז דא א בריוו פון פריערדיגן רעבן, איז דארטן אדרעסירט מען דעם נוסח פון עלינו און דעם מנהג פון שפייען. ובנוגע דעם נוסח פון עלינו איז דאך דא דער נוסח, דער סטאנדארטנער נוסח, וגורלנו ככל המונם שהם משתחווים להבל ולריק ומתפללים לאל לא יושיע. דאס איז דאך א זאך וואס איז דא אין דערויף עטליכע נוסחאות, אפילו אין די סידורים פון אריז"ל. איז אויך דא אנדערע נוסחאות, ס'איז דא איין נוסח וואס ענדיגט דעם גאנצן נוסח ביז נאך לא יושיע, און ס'איז דא נאך א נוסח פון רבי יעקב קאפל וואס ער ענדיגט מיט ככל המונם און מער זאגט ער נישט, און אונזער נוסח זאגט דער רבי איז אז מ'ענדיגט ביי שהם משתחווים להבל ולריק. איז וועגן דערויף איז אויך דא, אפילו אין דעם לשון פון דעם נוסח, איז דא ווי דער שער הכולל שרייבט אז מ'דארף זאגן שהם משתחווים להבל ולריק אזוי ווי דער רבי שרייבט דא, אבער רבי חיים נאה האט גע'טענה'ט אז מ'דארף זאגן להבל וריק, לויט א לשון נופל על לשון, וואס ס'שטייט א פסוק אז ס'איז להבל וריק. און נאך א טעם ווערט געבראכט, פארוואס זאל מען זאגן להבל וריק, ווייל דאס איז א בגימטריא פון אותו האיש. על כל פנים זאגט דער רבי אז אונזער נוסח איז אזוי ווי דער שער הכולל, וואס על פי דקדוק איז מער אויסגעהאלטן אז מען זאגט שהם משתחווים להבל

דאס הייסט סיי די נוצרים און סיי די מוסולמענער. על כל פנים דאס איז א סברה וואס מען האט ארויפגעבראכט אין די קובצים, אבער דאס איז די פארשידענע נוסחאות, און דער רבי זאגט אז אונזער נוסח איז שהם משתחוים להבל וריק און דערנאכדעם שפייט מען. פארוואס שפייט מען? האט ער געבראכט פון רבין נשמתו עדן וויבאלד אז פון דעם דיבור ווערט שפייעכץ שאפט זיך שפייעכץ און מ'וויל ניט הנאה האבן פון דערויף איז דא פון רעבן וואס דער רבי האט זיך מתייחס געוועזן צו דעם גאנצן ענין איינער האט געשריבן דעם רעבן וועגן דעם וואס מ'שפייט אינמיטן עלינו איז דער רבי איז מסביר אלע פרטים. ער ברענגט אז ס'איז דא דעות אין פוסקים, און איכעט האט ער געפרעגט פארוואס דווקא ביי עלינו ווען מ'זאגט אזעלכע ווערטער, מ'האט דאך דערמאנט ס'איז דא אנדערע ערטער וואס מ'האט דערמאנט גוים מיט אלילים אינמיטן דאווענען און דארטן שפייט מען ניט. ענטפערט דער רבי בנוגע צו דעם שפייען בכלל, אין פוסקים איז דא דער ט"ז וואס ברענגט אז מ'שפייט, דער של"ה ברענגט דאס אויכעט אבער ער ברענגט אויכעט א דעה פארקערט אז מען זאל ניט שפייען, דערפאר וואס ס'איז ניט אונזער ענין אז מען זאל מבזה זיין אנדערע, איז אפשר דערפאר פאסט דא אריין דער ענטפער פון רבין רש"ב אז מ'שפייט צוליב דעם ווייל מ'וויל ניט הנאה האבן פון די שפייעכץ אבער דאס האט נישט צו טון צו מבזה זיין אנדערע. דערנאכדעם זאגט ער אז דאס וואס מ'שפייט דווקא בסוף התפילה.

א היפכדיגן ענין שפייט מען. און דער עיקר זאגט דער רבי, פארוואס דווקא אין עלינו? דערפאר וואס דאס איז אין סוף פון דאוונען והכל הולך אחר החיתום. איז אפשר בזה קען מען אויכעט פארענטפערן פארוואס דער מנהג איז ניט אז בשעת מען דאוונט שמונה עשרה עלינו מוסף, דארטן איז נישט דער מנהג אז מען שפייט. ואפשר לומר, דערפאר וואס דאס איז נאך אלץ אינמיטן דאוונען, און דער רבי האט אויסגעפירט אז דער עיקר גייט אז צו צום סוף דאוונען גייט עס שוין אויף אלעס במילא איז דאס כולל אויכעט יענעם עלינו, על כל פנים דאס איז א סברה בעלמא.